שטיקנדיג זיך אין אנגעפאקטן וואגאן פול מיט פארשלאפענע מענטשן, איילנדיגע צו דער ארבעט, הענגענדיג מיט א האנט ביים רימען פון טרייסלנדיגן צוג, איז ער געווען גרייט צו טון אלץ אין דער וועלט, וועלכע ארבעט עס איז, אבי צו פארדינען אויף ברויט פאר זיך און פאר דער שטוב. אנקל הערי, עסנדיג גיך זיין פרישטיג, ווי גיך ער האט אלץ געטון, האט זיך פונאנדערגעלאכט, ווען זיין שוועסטערנזון האט אים געבעטן צו. צו געבן אים ארבעט ביי די הייזער וואס ער בויט און ווארפט אום. ער האט געוואוסט אז דאקטער קארנאווסקי איז א פרייליכער פארשוין, א לייכטער קאפ, וואס אין זיינע יארן האט ער נאך אין זינען נארישקייטן, צו שווימען אין ים, ארומצולויפן אויפן זאמד, שטעלן זיך אויפן קאפ. ער איז געווען זיכער אז דאס איז ער געקומען אזוי פרי צו דער בת יחידה זיינער, כדי צוזאמען זיך נאריש מאכן אין זייער ליידיגגייעריי. אבער פון פרייליכקייט וועגן מאכט ער שפאס מיטן אנקל וועגן זיינע הייזער וואס ער בויט און ווארפט אום, נישט האבנדיג דעם קאפ צום פלימעניק, ווייל ער האט זיך געאיילט צו דער ארבעט, האט ער געוועקט די טאכטער זיינע זי זאל אים פארוויילן דעם לוסטיגן דאקטער, ווייל זי האט מער צייט און קאפ דערצו. עטל, קריך אריין אין די הויזן האט ער גערופן, דיין קאזין איז אנגעקומען טובל'ן זיך אין צו השכמה. ער האָט געלאַכט מיט זײַן גיך געלעכטערל, אי פֿון דעם װיץ, אי דערפֿון, װאָס נישט די טאָכטער, נישט דער פּלימעניק פֿאַרשטײען די חכמות זײַנע. אָבער דאָקטער קאַרנאָװסקי האָט זיך נישט געגלוסט לאַכן, אָנשטעלנדיק די גרױסע, שװאַרצע, דורכדרינגלעכע אױגן אױפֿן אָנקל, האָט ער אים ערנסט געזאָגט, אַז ער איז גרײט צו טאָן יעדע אַרבעט, צו שמירן װענט, צו שלעפּן געהילץ, אַבי צו פֿאַרדינען אױף ברױט. איז אנקל הערי געבליבן זיצן מיט א נישט דערשלונגען שטיקל בייגל אין מויל, און האט אויסגעגאפט די פלינקע שאקלעדיגע אויגן אויף דעם קרוב זיינעם, דו? האט ער עס נישט באנומען? א דאקטער? מאכסט זיך נאריש? דאקטער קארנאווסקי האט אים קוים מיט צרות אריינגעקלאפט אין קאפ אז ער מיינט עס, אנקל הערי האט פארצויגן אלע קנייטשן אין שטערן, עס איז לייכט צו זאגן שמירן ווענט אז מען לאזט, האט ער געמורמלט פארזארגט, מ'עט מיר דעם קאפ אפדרייען אז איך וועל צולאזן א פרעמדן צו דער ארבעט, דאקטער קארנאווסקי האט נישט פארשטאנען. איך בין נישט קיין פרעמדער, אנקל, האט ער גע'טענה'ט. אפילו ווען מיין טאטע עליו השלום וואלט אויפגעשטאנען תחיית המתים און געוואלט ביי מיר שמירן ווענט, וואלטן זיי אים אויף דריי שפענדלעך אוועקגעטראגן, האט אנקל הערי גערעדט מיט כעס, גארנישט ווי זיין שטייגער איז געווען. כדי איבערצובעטן דעם קרוב האט אנקל הערי פרובירט אים מכבד זיין מיט קאפע און קוכן. דאקטער קארנאווסקי האט נישט געוואלט עסן און איז ארויס מיט האסטיגע טריט פון שטוב. אין זיין געפאלנקייט איז ער אוועק צו דעם צו וועמען ער וואלט קיינמאל אפילו נישט געטראכט צו גיין, צו סאלאמאן בוראק פון לאנדסבערגער אלעע, און גערעדט מיט אים וועגן הויזירן צו וועלכן ער וויל זיך נעמען. כאָטש סאָלאָמאָן בוראַק איז שוין געוואוינט געווען צו דעם, אַז מיוחסים פון דריבן זאָלן אָנקומען צו אים נאָך אַזעלכע טובות. כאָטש ער האָט געדענקט, ווי דער דאָקטער קאַרנאָווסקי האָט זיך אַמאָל געהאַלטן פאַרריסן קעגן זיין טאָכטער און אַ סך פיין איר פאַרשאַפט, האָט ער זיך געשעמט פאַר דעם געוויקסיקן שיינעם און באַרימטן דאָקטער, וואָס איז געקומען צו אים נאָך דעם הויזירער זאַק. הער דאָקטער, עס איז נישט פאר אייך האט ער אים אפגערעדט, ס'איז א מבוזה'דיגע מלאכה, איר וועט עס נישט קענען. איך וועל עס מוזן קענען הער בוראק, האט דאקטאר קארנאווסקי געענטפערט מיט א פארלוירענעם שמייכל. סאלאמאן בוראק האט זיך איינגעשפארט, הער דאקטאר, איך וועל אייך אויסלייען געלט ביז איר וועט נעמען פראקטיצירן אבי נישט לאזן אייך מיט דער וואליזע. ניין הער בוראק, איך וויל נישט קיין געלט, נאר סחורה האט דאקטער קארנאווסקי זיך געהאלטן ביי זיינעם. סאלאמאן בוראק האט אראפגענומען פון דער אויבערשטער פאך א גרויסע וואליזע, איינע פון די וואליזעס מיט וועלכע ער האט אנגעהויבן דא זיין פרנסה אין נייעם לאנד, און וועלכע איז אים געווען אזוי מזל'דיג ער האט זי אנגעשטאפט מיט ווייבערישע זאקן, מיט קראוואטן, מיט העמדער און בלוזקעס, און געלערנט דאקטער קארנאווסקי די חכמה פון מסחר'ן און אומגיין מיט ווייבער. דער עיקר איז אין דעם מסחר, מיין פריינט איז נישט נתפעל ווערן האט ער געזאגט, דווקא ווייל יענער וויל נישט קויפן, פארקויף אים יא. און אז מען עפענט א טיר שטעל אריין א פוס אזוי אז מען זאל זיך נישט פארקלאפן די טיר אונטער דער נאז. ער האט א קוק געטאן אויפן שילער זיינעם כדי צו זעהן צי ער באנעמט די לערע און האט איבערגעהאקט אינמיטן רעדן. ביי זיין גאנצע פארלוירנקייט איז אין דאקטאר'ס געוואוקסיגער געשטאלט געווען אסאך אימפאזאנטקייט, שטאלץ און גדלות וואס האט זיך גארנישט געפאסט צו דער לערע פון שפלות סאלאמאן בוראק האט דערפילט דעם אומזין פון זיינע רייד. הער דאקטאר, טוט מיר צוליב, און הויבט נישט אן דערמיט, האט ער אים צום לעצטן מאל פרובירט אפהאלטן, איר זענט נישט דער מענטש דערפאר, איך ווייס וואס איך רעד. דאס איז אונזער נאציאנאלע פראפעסיע פון דורות, אונזער גורל, האט דאקטאר קארנאווסקי געענטפערט ביטער, און פון גורל קען מען זיך נישט ארויסדרייען. קאפיטל צוויי און פֿערציק. א ניי לעבן, א פריי און הפקר'דיגס, האט זיך אנגעהויבן פאר יעגאר קארנאווסקי, וואס האט זיך גערופן איצט בלויז מיט דער מוטער'ס נאמען האלבעק. נאך די ערשטע עטליכע טעג איבערנעכטיגן אין קליינעם האטעל, וואו ער האט באצאלט אין פאראויס פאר יעדער נאכט, האט ער געדונגען א צימער פאר צען דאלער א חודש. כאָטש דאָס צימער איז געווען קליין און טונקל און מען האָט געדאַרפֿט אַראָפּגיין דערצו עטלעכע טרעפּ אין דער נידער, שיִער נישט ווי צו אַ קעלער, האָט יעגאָר געפֿילט זיך גליקלעך דערמיט, וואָס עס איז געווען זײַן אייגנס. אין דער פֿרי איז ער געשלאָפֿן ווי לאַנג ער האָט געוואָלט, ביז שפּעט אין מאָרגן אַרײַן, אויסשלאָפֿנדיק זיך פֿאַר אַלע טעג, פֿון פֿריִען אויפֿשטיין צו דער שולע. קיינער האָט אים נישט געוועקט, נישט געאײַלט אין שול, נישט געפֿרעגט, צי ער האָט געמאַכט די לעקציעס, פרוי קייזער, די דזשעניטארן פון הויז אין וועמענס וואוינונג ער האט דעם צימער געדונגען, האט אים גרויס כבוד ארויסגעוויזן, אנטקעגן געטראגן אים דעם גוטן טאג, געפרעגט אים צו ער איז גוט געשלאפן, און אפילו צוגעוואונטשן אים געזונטהייט יעדעס מאל וואס ער האט א ניס געגעבן. אזוי האבן אים אויך אנטקעגן געטראגן דעם גוטן טאג די בלאנדע קעלנערינס פון בייערישן רעסטוראן וואו ער פלעגט אריינגיין אפעסן, זייערע דאנקע פיל מאל הער פאר דעם ניקל טרינקגעלט זענען געווען אזוי זיס ווי די קוכנס וואס זיי האבן דערלאנגט צו דער קאפע. זיסער פון אלס איז געווען דאס נישט האבן קיין עול איבער זיך, קיין לערער און פרינציפאלס און דעה זאגערס. ער האט געהאט א סך פרייע צייט יעגאר און ער האט געפילט די גוטסקייט פון איר יעדע מינוט פון טאג. אנשטאט מאטערן דעם קאפ מיט געשיכטע און ציווילע רעכט און נאטורוויסנשאפט, איז ער געגאנגען זעהן די דייטשע פילם בילדער טאג נאך טאג. ער האט אויך אריינגעכאפט זיך אין א בורלעסק טעאטער, וואו מיידלעך האבן זיך אויסגעטאן פאר אלעמען אין די אויגן, און מיט הייזעריגע שטימען געזונגען אויסגעלאסענע לידלעך. דאס ערשטע מאל האט ער זיך געשעמט אריינצוגיין אין אט די ערטער און זיך אריינגעשלייכט אינעווייניג ווי מען שלייכט זיך אריין דאס ערשטע מאל אין א שאנדהויז, אבער אין דער בראזגעריי פון דער מוזיק, אין די קולות פון אייזקרים פארקויפער, בילדלעך הענדלער און ניסלעך קרעמער, אין די געלעכטערן פון די מאטראסן, אין שטיקעניש פון צעדעמפטן מענטשלעך לייב און שווייס, האט ער פארלוירן די בושה און מיטגעקלאפט צוגלייך מיט אלעמען. ווען די מיידלעך אויף דער סצענע האבן אראפגעווארפן פון זיך די קליידער ביז דעם לעצטן. ער האט נישט געוואגט ווי די מאטראסן צו שרייען בעיבי צו די מיידלעך אויף דער סצענע און געבן אנצוהערענישן וועגן טרעפן זיך, ער האט זיך בלויז געגארט אין געדאנק. אבער געלאכט האט ער פון דעם זייער ניבול פה אויפן גאנצן קול דאס ערשטע מאל פאר יארן. נאך פרייליכער איז געווען אין קלוב פון יונג דייטשלאנד, וואו ער פלעגט קומען אין די אוונטן צוזאמען מיט זיין נייעם פריינד, דעם זון פון זיין ווירטן. באלד אין ערשטן טאג ווען ער האט זיך אריינגעקליבן צו פרוי קייזער אין איר קעלער-שטוב, האט א פעסטע האנט אנגעקלאפט אין דער טיר, און נאך איידער ער האט רעכט געזאגט אז מען קען אריינגיין, האט זיך די טיר האסטיג געעפנט, און א צעכראסטעטער יונג מיט א פלאקסענער טשופרינע איבער די אויגן איז אריין. ערנסט קייזער האָט ער אויסגעדונערט און דערלאַנגט אַ פעסטע האַנט, וואָס איז געווען צו האַרט און צו מענלעך צעוואַקסן פאַר דעם יונגן פולן פּנים זיינעם. ווי פרעמד זיינע צעוואַקסענע הענט זענען געווען צום יונגן פּנים, אַזוי פרעמד איז געווען זיין ברוסטקאַסטן, אַ ברייטער, פליישיקער ברוסטקאַסטן, אַריינגעפּאַסט אין אַן אָפּגעקראָכן העמד פון אַן אומבאַשטימטן קאָליר, וואָס אַז מען האָט געוואָלט איז עס געווען אַ סקאַוטן-העמד. אז מען האט געוואלט איז עס געווען א מיליטערישע בלוזע, און אז מען האט געוואלט איז עס גאר געווען א ברוין העמדל. יעגאר האט אנגעקלאפט קנאפל אן קנאפל און פארגעשטעלט זיך מיט אלע דריי נעמען זיינע, געארג יאאכים האלבעק, פרייט מיך זי צו קענען לערנען, הער קייזער. רוף מיך קאמעראד ערנסט, האט דער יונג אין אפגעקראכענעם העמדל געענטפערט. דארף איך דיר רופן קאמעראד געארג? זיכער! האט יעגאר געזאגט, רויטלענדיג זיך צוליבן ליגן. כ'האב עס מיר אזוי געמערקט, האט דער יונג געזאגט, לאמיר זיין פריינט. ער האט ארויסגענומען פון דער אנגעשטאפטער הויזן קעשענע א פעקל פון די סאמע ערגסטע ציגארעטן און דערלאנגט יעגארן א ציגארעט, ווי דערמיט וואלט ער פארזיגלט די פריינטשאפט. יעגאר האט געבלאזן דעם שלעכטן רויך דורך ביידע נאזלעכער צו ווייזן זיין געניטקייט אין רויכערן, אין וואס ער איז נאך דערווייל קיין בריה נישט געווען, און געקוקט מיט גליק אויף דעם נייעם פריינט זיינעם, דעם ערשטן זייט יארן פון איינזאמקייט, אלץ אין דעם יונג איז אים געפעלן. פֿון דער פֿלאַקסענער טשופּרינע, װאָס פֿאַלט אים אין די אױגן, ביז זײַנע צעװאַקסענע הענט, ביז דעם ברײטן ברוסטקאַסטן, ביז דער אָפּגעקראָכענעם העמד, װאָס כאָטש עס איז געװען פֿון אַן אומבאַשטימטן קאָליר און צײכן, האָט עס אָבער געהאַט אַ סך זעלנערישקײט אין זיך, שיִער נישט װי אַ אוניפֿאָרם, וועלן מיר טרינקען א ביר? האט ער געפרעגט מעשה דערוואקסענער און בירטרינקער. גערן האט דער יונג אין העמדל זיך אנגעכאפט, באלעקנדיג זיך אין פאראויס. גייסט יא און פעל? ער האט גערעדט דייטש געמישט מיט ענגליש. אינדרויסן פאר דער טיר האט פרוי קייזער געשלעפט א זאק מיסט וואס זי האט אים מיט אלע כוחות פרובירט אנהענגען אויף א שפיץ פון אייזערנעם צוים ארום איר קעלער שטוב. ערנסט, נעם ארויס דאס מיסט האט זי אים געזאגט. אה, לאז מיך, איך גיי טרינקען ביר מיט מיין פריינט האט דער יונג געענטפערט. פרוי קייזער האט פארלייגט ביידע הענט אויפן ארויסגעזעצטן בויך. הער האלבעק האט זי געווארנט דעם איינוואוינער אירן, גייען זי נישט מיט די ליידיגייער, ער איז אליין א וואגאבונד און ער וועט זי אויך מאכן פאר אזעלכן. א, שאראפ! האט דער יונג געענטפערט און אויסגעשפיגן דאס לעצטע שטיקל פון ציגארעט. אין ביר הויז וואס איז געווען באהאנגען מיט פלאקאטן פון פעטע פרייליכע ביר טרינקער און מיט א גרויסע אויפשריפט אז מען גיבט נישט קיין קרעדיט, איז געווען פול מיט גערעדעריי, רויך, גלעזער קלאפעריי און געלעכטער. פראזיט! האָבן מענער געברומט כסדר, אָנקלאַפּנדיק גלאָז אין גלאָז. פּראָזיט! האָט דער יונג אין העמדל אָנגעקלאַפּט אַלע מאָל אויפס ניי אין יעגאָרס גלאָז. פּראָזיט! האָט יעגאָר געענטפערט מיט שמחה און שטאָלץ און באַשטעלט נייע קופלס ביר, כאָטש די משקה איז אים געקראָכן פון האַלדז. אזוי האט ער גערויכערט איין ציגארעט נאכן צווייטן כדי נישט אפצושטיין פון נייעם פריינט, און געצאלט אין פאראויס אי פארן ביר אי פאר די ציגארעטן, ווי די אויפשריפט איבערן ביר הויז האט געהייסן, פון שענק איז דער יונג אוועק מיט אים אין קלוב פון יונג דייטשלאנד. איבער קעלער טרעפ, איבער געדרייטע קארידארן וואו די ווענט זענען געווען באדעקט מיט האקנקרייצן, אויסגעלאסענע צייכנונגען, מיסע רייד, דאטעס פון באגעגענישן צווישן יונגלעך און מיידלעך, אויסגעמאלטע הערצער דורכגעשאסענע מיט ליבע פיילן, און אלערליי אויפשריפטן וועגן פריץ און קארלס וואס ליבן מיציס און גרעטכענס, דורך רערן, פייער קעסלען, עלעקטערישע אינסטאלאציעס, קעסטלען מיט אש און אלערליי אנגעשטעלטע זאכן און אפפאל, איז מען צוגעקומען צו א טיר. איבער וועלכע עס איז געווען אנגעשריבן מיט קרומע גאטישע בוכשטאבן אז דאס איז דער קלוב פון יונג דייטשלאנד. אין דער גרויסער קעלער שטוב זענען געשטאנען אלטע צעבראכענע שטולן, צוזאמגעשלעפטע פון דער גאס, וואס איינוואוינער האבן ארויסגעווארפן, א פארשמאלצטער ביליארד טיש מיט אויסגעריסענע שטיקער פון גרינעם טוך, א הינקענדיגער פינג פאנג טיש, אין די ווינקלען זענען געשטאנען סאפעס פון יעדער פארב און אויסזען, מערסטנס איינגעפאלענע און מיט ארויסגעזעצטע שפרינג פעדערן. פון די עלעקטרישע לאמפן זענען נאך געהאנגען פארביגע פאפירענע קעטן און לאמטערנעס, אן איבערבלייבעניש נאך א שמחה. אויף די ווענט זענען געהאנגען לאזונגען, פאטאגראפיעס פון גענעראלן אין פיקלהויבן,

ערנסט קייזער האט גענומען אויסקלאפן א וואלץ אויף דער פיאנע דער חורבה, לאטעס היפטן האבן אליין גענומען זיך וויגן צום טאקט. וואס טאנצט איר נישט? האט דער שפילנדיגער יונג געפרעגט. איידער נאך יעגער האט באוויזן איינצולאדן דאס מיידל, האט זי שוין פארלייגט איר האנט אויף זיין אקסל, באלד האט ער דערפילט אירע בריסטן אויף זיך, אים איז געווארן הייס, דער יונג האט געקנאקט מיט אלע כוחות איבער די קלאווישן, איי יאך איי האט ער געזונגען אייזעריג, דאס מיידל האט געטאנצט מיט ברען, איר לאכעדיג מויל איז געווען אפן ביז די באק ציינער, אלץ אין איר האט געלאכט, די ציין, די אלע לעקלעך אין קאפ, די היפטן, די צאפלדיגע בריסטן, יעדער נאפל באזונדער, באלד האבן אנגעהויבן אנקומען יונגלעך און מיידלעך, ווי די מיידלעך. זענען געווען אנקארבירט, אנגעפודערט און געפארבט, אזוי זענען די אינגלעך געווען אפגעלאזן, געגאנגען אין אלטע סוועטערס און העמדער און אוועראלס אפילו. ערנסט קייזער רויכענדיג כסדר זיינע שלעכטע ציגארעטן, האט פאר יעדן באזונדער פארגעשטעלט קאמעראד געארג. יעגער האט געהאלטן אין איין קנאקן מיט די קנאפלען. גערעדעריי, געלעכטער און רויך, געזאנג, אלץ האט זיך צונויפגעמישט אין איין פרייליכן טומל. די מיידלעך האבן נישט אויפגעהערט לאכן פון יעדן ווארט וואס א אינגל האט געזאגט, פון יעדער שטויס וואס איינער דעם אנדערן האט געגעבן, וואס ווייטער זענען אלץ נייע אנגעקומען. טייל האבן געשפילט אין ביליארד, ווארפנדיג מיט די באלס איבער דעם צעריסענעם גרינעם טוך, טייל האבן אויסגעטאשט קארטן, אנדערע האבן זיך פרובירט די כוחות, צו דער באוואונדערונג און געלעכטער פון די מיידלעך. דער סאמע שטארקסטער צווישן אלע איז געווען ערנסט קייזער. לאטע האט געוויזן אלע ציין אין איר באוואונדערונג פאר אים. באַלד האָט עמעץ אױפֿגעשפּילט אױף דער פּיאַנע דער חורבֿה, און פּאָרלעך האָבן גענומען טאַנצן. לאָטע האָט צוגעטאַנצט צו געאָרגן און פֿאַרלײגט איר האַנט אױף זײַן אַקסל. דורך די מלבושים האָט ער געפֿילט איר קערפּער, יעדן אבֿר באַזונדער. זי האָט געלאַכט, אַלײן נישט װיסנדיק פֿאַר װאָס. איר געלעכטער האָט אָנגעשטעקט מיט פֿרײד. יעגער האָט מיטגעלאַכט, אַ זאַך, װאָס ער האָט זעלטן געטאָן. װען די טענץ האָבן אױפֿגעהערט, האָבן די ייִנגלעך גענומען שיסן פֿון ביקס אין ציל. עס איז געגאנגען אין דעם מען זאל טרעפן אין מויל אריין אן אויסגעשניטענע פיגור פון טאוול, א קאמישע פיגור מיט שווארצע קרייזלעך, מיט א גרויסער נאז און מיט גראבע ליפן, וואס מען האט גערופן אנקל מא. ביי יעדן געראטענעם שאס האט דער עולם געהירזשעט, גיב איהם דעם אנקל מא! גלייך אין מויל אריין! לאטע האט געלאכט אויף אלע ציין, האלטנדיג יעגער'ס האנט וואס האט זיך געפייכט. אין אירער. קאָמיש, נישט װאָר? האָט זי געפֿרעגט. זײער קאָמיש, האָט יעגער געענטפֿערט, פֿילנדיק אַן אומרויִקייט אין האַרץ יעדעס מאָל, װאָס דער טאָװלענער אָנקל מא האָט זיך אַ טרײסל געטאָן בײַם כאַפּן אַ קױל. עפּעס האָט ער געפֿילט אַ נאָענטקײט צו אָט דעם לעכערלעכן טאָװלענעם אָנקל, װאָס האָט אים דערמאָנט אין אָנקל הערי. אָט די נאָענטקייט צו דעם, וועמען ער האָט נישט געוואָלט זיין נאָענט, האָט אים געמאַכט אומרויִק אין דער אומרויִקער אַרומיקער פריילעכקייט, אומרויִק צוליב דער אומרויִקייט זיינער, מען זאָל זי נישט דערקענען אין אים, איז ער נאָך מער אומרויִק געוואָרן. כדי צו פאַרדעקן די אומרויִקייט, האָט ער העכער פון אַלע געלאַכט איבער דעם טאָוולענעם אָנקל, איבערגעטריבן הויך און היסטעריש, רואיגער איז ער געווארן ווען די אינגלעך האבן אפגעלאזט דעם טאוולענעם פארשוין און גענומען זיך צו די פלעשלעך שנאפס וואס זיי האבן ארויסגעצויגן פון די הויזן קעשענעס. ערנסט קייזער האט צוגעטראגן א פלעשל צו יעגארן און לאטען. לאטע האט א פעסטן צוג געטאן, גארנישט מעשה מיידל. יעגאר האט זיך געמיהט איר איבערצושטייגן. פלוצלינג האט עמעצער פארדרייט די עלעקטרע, איבערלאזנדיג בלויז איין קליין לעמפל איינגעהילט אין רויט פאפיר. פארלעך זענען זיך פונאנדערגעגאנגען אין די ווינקעלעך, אויסזעצנדיג זיך אויף צעריסענע שטולן, סאפעס, אפילו אויף דער ערד. מיידלשע געלעכטערס האבן זיך גענומען הערן, שעפטשערייען און קושן. אליין נישט וויסנדיג ווי אזוי, איז יעגאר געזעסן אין א ווינקל מיט לאטען, נישט געניט אין באַגעגענישן מיט מיידלעך, פֿאַרשעמט און גליקלעך, האָט ער בלויז געהאַלטן איר האַנט אין זײַנער, לאָטע האָט אים צוגעדריקט צו זיך, בובי האָט זי אים גערופֿן, שאַץ! יעגאָר, וואָס האָט אַזעלכע זאַכן נישט בלויז אין פֿילמען, אין ביכלעך און אין חלומות, האָט זיך אַליין נישט געגלויבט, אַז דאָס טרעפֿט מיט אים אין לעבן, מיט אים, וואָס קיינער האָט אים קיין מאָל ערנסט נישט גענומען, וואס אלע האבן אים באליידיגט, אין זיין גרויס בענקעניש צום ווייבערישן מין, אין זיין גרויסן באגער צו ליבע, האט ער נישט געוואגט צו געניסן פון איר, ווען ער האט זי געהאט אין זיינע הענט, ווי א שטארק אויסגעהונגערטער, וואס קען אזש נישט עסן ווען ער קריגט שפייז. לאטע איז געווען דרייסט און געניט און דאמינירנד, אירע ציין האבן געלאכט און פול געלעכטער, קוש מיך האט זי אים צוגעגעבן מוט און צוגעשפארט זיך צו אים מיט איר ווארעמען קערפער. מיט יעדער צערטליכקייט מער, מיט יעדן קוש מער, האט יעגאר געפילט ווי אלץ מער עס וואקסט, ווי אלץ מער זיינע כוחות שפארן אין אים, א זיכערקייט האט אים ארומגענומען, א שטאלץ מיט זיך אליין, דאס ערשטע מאל אין זיין לעבן, לאטע האט אים גערופן מיט די ליבסטע און אומזיניגסטע נעמען, דאס איז ליבע, האט יעגאר געטראכט, קוקנדיג אויף דעם אויסבייג פון מיידלשן ארעם וואס האט זיך שארף פארשפיצט ביים עלנבויגן ווען זי האט אים ארומגענומען. פלוצלינג האט די פיאנא גענומען שפילן און אין קעלער איז געווארן ליכטיג. יעגאר איז אפגעשפרונגען פון לאטען, ער איז שוין געווען אזוי פארליבט אין איר אז ער האט נישט געקענט זעהן ווי זי האט פארלייגט איר האנט אויף דעם אקסל פון א בחור וואס האט זי גענומען צום טאנצן. פון דעמאלט אן איז יעגאר מער נישט אפגעטראטן פונעם יונג אין אפגעקראכענעם העמדל, ער איז געגאנגען מיט אים איבער ביר הייזער און ביליארדן פלעצער און פילם הייזער און אויף די צוזאמענקונפטן אין קעלער פון יונג דייטשלאנד. צוזאמען מיט זיי איז מיטגעגאנגען לאטי, יעגער האט געצאלט פאר אלעמען. נישט אזוי זיס איז געווען די דינסט זיינע פאר הער דאקטאר, כאטש דאקטאר צערבי האט אים געלערנט ווי אזוי אריינצוקומען אין אימיגראנטישע קרייזן, אריינשלייכן זיך אויף פארזאמלונגען, אריינשמעקן אין א קאמיטעט, אריינשטעלן א פוס אין א סינאגאגע, אנשמעקן א סוד און דערשנאפן אלץ נאר וואס עס לאזט זיך, האט יעגאר די ארבעט זיינע נישט ליב געהאט. ווי א בעל מום וואס מיידט אויס צו טרעפן זיך מיט א צווייטן קריפל, אן ענליכן צו זיך, כדי נישט צו דערזען אין יענעם זיך אליין, אזוי האט ער נישט געוואלט טרעפן זיך מיט די לייט פון פארהאסטן צד וואס האבן אים דערמאנט אין זיין מום. ווילאנג ער איז אריינגעקומען אין בייערשן רעסטוראן אין קעלער פון יונג דייטשלאנד האט ער זיך געפילט א האלבעק פון קאפ ביז די פיס. בלויז אמאל פלעגט טרעפן אז עמיצער פלעגט זיך אפשטעלן אויף א ווייל און א בליק טון אויף אים מיט חידוש ווען מען האט אים פארגעשטעלט ווי מען וואלט ארויספילן עפעס א פרעמדקייט אין אים. מערסטנס האט מען אים אנגענומען אן קיין חשד, איבערהויפט ווען ער איז געווען אין דער גוטער שכנות פון דעם הונדערט פראצענטיגן גויאישקייט פון ערנסט קייזער און לאטין. צווישן די שווארץ אויגיקע און שווארץ האריקע האט ער גלייך דערפילט דעם אייגענעם הויקער. זיי האבן אים אויך אויסגעפרעגט ווער ער איז, וואס ער איז, פון וואנען ער קומט, וואס ער טוט, וואס ער רעכנט צו טון, ער האט געמוזט אסאך ליגן זאגן די מענטשן, דרייען מיט דער צונג, אויסטראכטן אלערליי מעשות, אין וואס ער איז קיין גרויסער בריה נישט געווען. אזוי איז ער קיין בריה נישט געווען אין אויספרעגן אנדערע, אין אנשמעקן און ארויסקריגן. ער האט גארנישט קיין וויכטיגס געהאט צו ברענגען הער דאקטער ווען ער האט אים געדארפט צושטעלן די אינפארמאציע, און ער האט זיך געשעמט דערמיט. אבער הער דאקטער האט אים נישט געמאכט קיין פארווורפן דערפאר, פארקערט ער האט אים צוגעגעבן מוט, געהייסן טון זיין ארבעט און געטרייסט אז ער וועט זיך צוגעוואוינען, ביי יעדער מאל האט ער אים געגעבן אויפ'ס ניי עטליכע באנקנאטן. יעגער האט זיך מער נישט געווערט ביי קריגן געלט פון הער דאקטער ווי ביים ערשטן מאל, ער האט שוין געוואוסט וואס געלט מיינט, וואס מען קען קריגן דערפאר, און ער האט דאס געדארפט מער און מער. ווען ער האט נישט געהאט קיין אמת'ע אינפארמאציע האט ער צוגעטראכט. דאס ערשטע מאל האט ער זיך גערויטלט ווען ער האט אויסגעטראכט זאכן, דערציילט, געציטערט אז מ'וועט אים כאפן ביי א ליגן, אבער הער דאקטער האט זיך נישט געכאפט, פארקערט, ער האט זיך אנגעכאפט אין דעם ליגן שטארקער ווי אין די אמת'ע ידיעות, זעענדיג אז עס גייט האט ער גענומען אפט צוטראכטן ליגן פאר אים, אין גיכן האט ער אליין גענומען דערפילן א הנאה פון די ליגן זיינע. בטבע נישט קיין ליגנער האט ער דערפילט א טעם אין שקרים. א פארגעניגן פון דער אוואנטורע אין דעם פון טון פארבאטענע זאכן ביי דער גאנצער מורא נישט געכאפט צו ווערן ביי דער האנט, נישט צו פארגעסן זיך, נישט צו פארדרייען זיך אין אייגענעם פלאנטער, איז טאקע אין אט דעם אומרוהיגקייט און וואכזאמקייט און אנגעשטרענגטקייט געלעגן די הנאה דערפון. ווי פאר הער דאקטער האט ער אויך גענומען זאגן ליגנס פאר אנדערע, ליגנס וועגן זיך און זיינע באשעפטיגונגען. ער האט זיי געזאגט פרוי קייזער, וואס האט געוואלט וויסן וואס ער טוט און פון וואנען ער קומט, ער האט זיי געזאגט זיין פריינט ערנסט, ער האט זיי געזאגט לאטען, מער פון אלע אנדערע האט ער זיי געזאגט דער אייגענער מוטער. דעם פאטער האט ער מער נישט געזען. נישט געוואלט זעהן זינט יענער האט אויפגעהויבן א האנט אויף אים, אבער צו דער מוטער האט ער געשריבן בריוולעך און אפילו גערופן זי צו טרעפן זיך מיט אים עטליכע מאל אין אויף דער גאס. טערעזע איז געקומען א פארסאפעטע, א פאררויטלטע צו דער באגעגעניש, ווי א מיידל קומט טרעפן איר געליבטן וועמען זי טאר ניט זעהן. אויף דער גאַס האָט זי אים געגלעט דאָס פּנים, גענומען זײַנע הענט אין אירע און אים אַפֿילו אויסגעטאַפּט די אָרעמס צו זען, אויב ער איז נישט מאָגערער געוואָרן. קינדליין, האָט זי געשעפּטשעט צו אים, נאַריש קינד! מוטער, באַנעם דיך, אום הימלס ווילן! איך בין נישט מער קיין קינד! האָט יעגאָר זי געוואָרנט און איר אַלערליי נישט-געשטויגענע, נישט-געפֿלויגענע זאַכן אָנדערציילט וועגן זיך. אמאל האט ער געזאגט אז ער איז אן איבערזעצער פון דייטש אין א געשעפט, אמאל אז ער איז פארבונדן מיט א שיף קאמפאניע, אמאל אז ער טוט אנדערע ארבעטן. טערעזע האט אים נישט געכאפט ביי זיינע סתירות כדי אים נישט מבייש צו זיין, אבער געפילט האט זי אז נישט אינגאנצן גלאטיג איז עס מיט איר יעגאר'ן, און זי האט נישט אויפגעהערט טענה'ן מיט אים ער זאל זיך צוריקקערן אהיים זאל ער נישט גיין אין שול, זאל ער זיך טון זיין ארבעטן, זי וועט אים גארניט זאגן, צו גארניט זיך מישן, זי וועט אפילו זען אז דער פאטער זאל אים לאזן גיין זיין וועג, אבי ער זאל אהיימקומען. יעגאר'כן, טו עס פאר מוטי, האט זי גערעדט צו אים. יעגאר האט נישט געוואלט הערן, און אלץ מער און מער דערציילט ניסים וועגן זיך, וועגן זיינע ארבעטן און פארדינסטן, אין זיין ווילן צו ווייזן איר ווי וואויל און גוט אים איז, האט ער אפילו ארויסגענומען עטליכע דאלער פון קעשענע און געשטופט זיי איר אין דער האנט אריין, נעם עס מוטי, און קויף דיר עפעס, האט ער גערעדט מיט שטאלץ וואס ער קען נישט וואס ער קען געבן מתנות. טערעזע האט נישט געוואלט נעמען קיין געלט פון איר קינד, און איז ארויסגעגאנגען פול מיט זארג און אומרואיגקייט. כאָטש זי האָט דעם אַרױסגעװאַקסענעם זון אירן קױם צום אַקסל דערגרײכט און נישט געקענט אָניאָגן זײַנע לאַנגע שפּרײַזן, האָט זי נאָך אַלץ אין אים געזען אַ קינד, איר קלײנעם יעגאָרכן, װאָס זי האָט אים דערצױגן לױט אַלע כּללים פֿון קינדער-דערציִונג, לױט אַלע פֿאָרשריפֿטן פֿון מעדיצינישע ביכער. און איר מאַמעס האַרץ איז נישט געװען רויִק איבער אים. אין די אָװנטן, װען זי האָט געבעט די בעטן, האָט זי געטראַכט, צי זײַן בעט װערט געמאַכט אַזױ באַקװעם און גוט, װי זי פֿלעגט עס אים מאַכן. בײַם עסן האָט זי געטראַכט װעגן אים, צי ער עסט אין דער צײַט, צי די שפּײַזן, װאָס מע גיט אים, זענען גענוג פֿריש און נאַרהאַפֿטיק און געזונט. װען עס האָט גערעגנט, איז זי געװען אומרויִק, צי ער גײט נישט אַרױס אָן קאַלאָשן, צי ער פֿאַרנעצט נישט די פֿיס, צי ער טוט אָן דעם רעגן-מאַנטל. אין אירע שלאָפֿלאָזע נעכט איז זי געװען באַזאָרגט, צי ער גײט נישט אין שלעכטע ערטער, צי ער איז נישט אין געפֿאַר פֿאַר שלעכטע קראַנקײטן. שטאַרקער װי בײַ טאָג, פֿלעגט זי דערפֿילן איר בענקשאַפֿט אין די נעכט, װען עס האָט איר אױסגעפֿעלט אַ דריט געלעגער צו פֿאַרבעטן. אַ טרױער פֿלעגט אױף איר אָנפֿאַלן, ליגנדיק װאַך אין איר בעט לעבן בעט פֿון איר מאַן, ווי תמיד ווען עס פאלט אן אויף א פארפאלק אן קינדער, ווען איינער דעם אנדערן האט שוין גארנישט וואס צו זאגן און מען שווייגט שווער. הימל האט זי געזיפצט שטיל, דער מאן זאל נישט הערן. ווי טערעזע אזוי איז דאקטער קארנאווסקי געלעגן א וואכער אין זיין בעט און געשוויגן אין זיין אומרואיגקייט. עס איז נישט געווען די זארג איבער דעם יונגל'ס טיש און געלעגער און ארומוואלגערן זיך אין דער פרעמד וואס האט דאקטער קארנאווסקי'ן באומרואיגט. ווי א מעדיצינער האט ער נישט געזען דערין קיין גרויס אומגליק. אומרואיג איז ער געווען איבער דעם גורל דעם יונגל'ס, ווארום כאטש ווייט פון אבערגלויבן און איינרעדענישן און פארגעפילן, האט אבער דאקטער קארנאווסקי תמיד געפילט ביי זיך אן אומרואיגקייט איבער דעם גורל פון זיין קינד, א באהאלטענע שרעק און פחד, ער האט עס געפילט שוין ווען יעגאר איז געווען א קינד און געווען פול מיט פחדים אין די נעכט, ער האט עס געפילט שפעטער ווען דאס אינגל איז אויסגעוואקסן צו דין און פארטאן אין זיך און פאר'חלומ'ט, ער האט עס דערפילט נאך שטארקער ווען יעגאר האט געקראגן דעם ערשטן שווערן קלאפ אין זיין יונגלעריש לעבן אויף יענער זייט אין די טעג פון רשעות און משוגעת. ער האט געזעהן אז שלעכטס גייט אויף דעם יונגל, רוקט זיך אן אויף אים ווי א שווערער וואלקן, ער האט געזעהן אז דער זון זיינער גייט אנטקעגן דעם שלעכטס, לויפט צום אומגליק ווי צו א באשערטער אין די ארעמס, ער האט געוואוסט דאקטער קארנאווסקי פון זיין פראקטיק, אז צוזאמען מיטן דראנג נאך לעבן און תענוג וואס איז דא אין מענטש, איז אויך דא א דראנג נאך זעלבסט פארניכטונג, זעלבסט פייניגונג. ער האט עס געזען אויפן שלאכט פעלד ווען מענטשן זענען געלאפן אנטקעגן דעם טויט, נישט צוליב פאטריאטיזם און בראווקייט ווי די גענעראלן און פאסטארן האבן עס אויסגעטייטשט, נאר צוליב דראנג נאך זעלבסט פארניכטונג. ער האט עס אויך געזעהן ביי פאציענטקעס וואס האבן זיך נישט געלאזט ראטעווען נאר געלאפן אנטקעגן דעם טויט ווי געשטויסן פון א געוואלדיגן דראנג. די קאלעגן דאקטוירים האבן געווענליך געהאט א באצייכענונג פאר אט די מענטשן, אנגערופן זיי וואנזיניג אדער פויל אין זייער זעלבסט-ערהאלטונג. דאקטער קארנאווסקי האט געוואוסט אז די באצייכענונג האבן גארנישט דערקלערט, עפעס א ווילדע קראפט האט געטריבן די מענטשן צו זייער פארניכטונג. מיט דער צייט האט ער אפילו אט דעם מין מענטש דערקענט, ער האט עס ארויסגעפילט פון זייערע בליקן, פון זייער באנעמונג, פון יעדן קער און ווענד, אזוי אז ער האט אפילו פאראויסגעזען אז אלע זיינע מעדיצינישע באמיאונגען וועלן זיין ארויסגעווארפן ביים היילן די מענטשן, ווייל זיי לויפן אנטקעגן דעם אומגליק. אויך אין יעגארן האט ער דאס ארויסגעזען, און ער איז תמיד געווען אין שרעק איבער אים, תמיד אין אומרואיגקייט. ביי יעדן מאל אהיימקומען פלעגט ער זיך א וויילע פארהאלטן ביי דער טיר אין אומרואיגקייט, מורא האבנדיג אריינצוגיין צי עפעס איז נישט געשען. שטראפנדיג זיך אליין פאר אזעלכע פארגעפילן וואס זענען קעגן יעדער לאגיק און שכל, האט ער נישט געקענט באפרייען זיך פון דער אייביגער מורא

ער האט איצט געהאט אן אנדער פרוי, לאטען. אין איינעם אן אוונט, ווען אין קעלער פון יונג דייטשלאנד איז געווען צו שטיקענדיג, און אפילו לאטע האט נישט געהאט קיין חשק צו טאנצן, ווייל אלץ האט זיך געקלעפט צו איר אין הייסן ניו יארקער דעמפיגן אוונט אן לופט, איז ערנסט קייזערן איינגעפאלן א געדאנק, אז עס וואלט גאט פארדאמט גוט געווען ארויסצולאזן זיך אויפן לאנד אין א גרופע, ווען עס זאלן זיין עטליכע דאלער דערויף, לאָטע האָט גענומען פּאַטשן מיט די הענט פֿון באַגײַסטערונג. װעסט דאָך מיטגײן מיט אונדז, שאַצי? האָט זי געחײנדלט זיך פֿאַר יעגאָרן. איך װעל מיטנעמען מײַן ראָזאַלין, האָט ערנסט געזאָגט, אין פֿירן װעלן מיר גאָטפֿאַרדאַמט גוט פֿאַרברענגען עטלעכע טעג. נעכטיקן װעלן מיר אין קעמפּ. לאָטע האָט געלאַכט אױף אַלע צײן פֿון גליק. יעגאר איז גרייט געווען צו גיין אין עק וועלט פאר דעם נייעם מיידל'ס געלעכטער. צומארגנס באלד אינדערפרי זענען זיי ארויס אין פירן הינטער דער שטאט. ערנסט, אין זיין אפגעקראכן העמדל, האט געשפאנט מיט גרויסע טריט. לעבן אים איז כסדר געבליבן הינטערשטעליג זיין ראזאלין, א דין יונג מיידל

אַ גאַנצן טאָג האָבן זיי זיך געשלעפּט אויף די וועגן, אַ ביסל געגאַנגען, אַ ביסל געפֿאָרן מיט מאַשינען, וואָס האָבן זיי אויפֿגענומען. אַז מען איז הונגעריק געוואָרן, איז מען אַרײַן אין די קליינע רעסטאָראַנדלעך אויפֿן וועג און געגעסן הייסע וווּרשטלעך מיט זענעפֿט און פֿאַרטרונקען מיט ביר. יעגאָר האָט געצאָלט פֿאַר אַלעמען.

ווי תמיד, אומרואיג איבער דעם צד אין אים וועמען עס איז פארבאטן צו האבן א שייכות מיט אט דעם צייכן. אבער ער האט אויסגעשטרעקט דעם ארעם צוגלייך מיט אלעמען, ווען די פאן האט דערגריכט דעם שפיץ פון שטאנג. אזוי האט ער אויך מיטגעזונגען מיט אלע וואס זענען געשטאנען אויסגעשטעלט אין א קרייז ארום דער פאן. ביי איין סטראפע, ווען עס איז געקומען צום אידן בלוט וואס וועט רינען איבערן מעסער, האט זיך אים די צונג אויף א וויילע פארהאקט. די ווערטער זענען אים געבליבן שטעקן אין האלז, און ער האט דערפילט א שטיקעניש ווי מען געפינט פלוצלינג א געפעגערטע פליג אין א געטראנק. אבער ער האט זיי אראפגעשלונגען. דאס וואס קיינער האט אין אים נישט דערקענט א פרעמדן, וואס מען האט אים אנגענומען פאר אן אייגענעם,

שטעל פיס און טרעט נישט אן אויף קיין פארלעך, האט ערנסט געענטפערט. לאטע, א הענגענדיקע אויף יעגאר'ס ארעם, האט זיך געבויגן אין דרייען פאר געלעכטער. אלץ האט זי לאכנדיק געמאכט, דאס אנשטויסן זיך אויף פארלעך, דאס פארטשעפען זיך אין א קוסט, דאס שטרויכלען זיך אין א שטיין, און אפילו דאס וואס מען האט נישט געוואוסט גענוי וואו מען וועט איבערנעכטיקן די נאכט. עס איז נישט געווען קיין פריי ווינקל אין גרויסן קעמפ, נישט נאר אין די באנגעלאוס און אין די געצעלטן, נאר אפילו נישט אין די שייערס און אין די גאראזשן. פאר די פאר דאלער וואס יעגאר האט באצאלט פאר אלעמען, האט מען אים בלויז געגעבן א צעריסן שטיק לייוונט מיט עטליכע שטאנגען ער זאל זיי ארויפציען אין א געצעלט,

איך מיין אז דא וועט זיין גוט איבערצונעכטיגן, האט ער מער באפוילן ווי געפרעגט. מיט זעלנערישער געשיקטקייט האט ער אין דער פינסטער פונאנדערגעצויגן דעם לייוונט און פארפעסטיגט א געצעלט. דערנאך האט ער אויסגעשפרייט די קאלדרעס אויף דער ערד. שאר אוועק די שטיינדלעך און קריך ארונטער אונטער דער קאלדרע, ראזאלין, האט ער באפוילן דעם מיידל זיינעם.

אין האניג חודש האט ער אים אסאך גענאדע ארויסגעוויזן, געשמייכלט אים, ס'טעלערל פון הימל אים צוגעזאגט, באלוינט אים ברייט מיט געלט יעדעס מאל וואס ער איז געקומען צו אים. ווי נאר דער האניג חודש איז פאראיבער, האט דאקטער צערבע גענומען ווערן הארט און פאדערנדיג און שטרענג און קארג.

שוין אין די סטודענטן יארן זיינע האט ער ווייניג עסקים געהאט מיט די סטודענטן פון די בורשענשאפטן, מיט די אלע ביר זויפערס, שווערדן פעכטערס און פרויען יעגער, נאר געחבר'ט זיך מיט די אידישע סטודענטן, דייקא מיט די ביכער ווערים, מתמידים און פען מענטשן צווישן זיי.

זיי האבן אים געפעלט די מענטשן פון מזרח פאר וועלכע ער האט מורא געהאט, אבער עס האט אים געצויגן צו זיי. ער האט דעריבער שטארק זיך אנגעכאפט אין דעם אידישן אויסגעוואקסענעם בחור'ל וואס האט אזויפיל פייער אריינגעלייגט אין זיין געשריבענעם ווידוי צו אים. דאס וואס עס איז נישט געווען אין די שורות האט ער ארויסגעליינט פון צווישן די שורות. ער האט אלעמאל געהאט א טבע אריינצוטייטשן זיינס אין פרעמדע געדאנקען, צי דאס איז געווען ביים ליינען א בוך, א מאנוסקריפט אדער אפילו א בריוו. מער ווי תמיד האט ער אריינגעטייטשט אין יעדן ווארט פון דעם וואס האט זיך אונטערגעשריבן געארג יואכים האלבעק. עס איז גענוג געווען דאס וואס דער מענטש איז געווען טיילווייז פון העברעאישן שטאם. ער האט געוואוסט דאקטער צערבע אז פון אלע צייטן האבן אט די מענטשן געטון גוטע ארבעט פאר די הערשער וועמען זיי האבן געוואלט דינען, צו דאס איז געווען א היציק מיט א בארד און קאפטאן, א שוץ איד ביי א קורפירשט, צו דאס איז געווען א געגאלטער מוריץ אין א פראק, א קאמערץ ראט ביים קיניג אין הויף, צו דאס איז געווען א געטויפטער טעאטער דירעקטאר, אדוואקאט אדער אגענט, שטענדיג האבן זיי אריינגעטראגן רירעוודיגקייט און ענערגיע און איניציאטיוו אין אלץ צו וואס נאר זיי האבן א האנט צוגעלייגט.

יעגאר קארנאווסקי האט גאר קיין איניציאטיוו נישט ארויסגעוויזן אין דער דינסט זיינער פאר הער דאקטער, ער איז געווען א סאלדאט ווי זיין אנקל הוגא, ער האט בלויז געקענט נעמען באפעלן. דאקטער צערבע האט פארלאנגט פון אים שכל, איינפאל, געהארכזאמע סאלדאטן האט ער געהאט גענוג צווישן זיינע אייגענע. ניין יונגע האט ער געברומט קאלט, עפעס בעסערס האב איך דערווארט. יעגאר האט נישט דערקענט הער דאקטער, וועמעס פנים האט זיך פון זיסקייט און גוטסקייט פארוואנדלט אין אייז און שטיין. אבער הער דאקטער איז דאך געווען די גאנצע צייט צופרידן פון מיר? האט ער געפרעגט אן איבערראשטער, קוקנדיג מיט גרויסע בלויע אויגן אין דאקטער צערבע'ס צעקנייטשט קאלט בלאס פנים. הער דאקטער האט מיר קאמפלימענטן געמאכט. דאָקטער צערבע האָט נישט געקענט הערן אָט די נאַרישע רייד, געלאָזט אים וויסן, וואָס ער טראַכט דעריבער. צו נאַיִוו, יונגע! אָדער בעסער געזאָגט, דום! האָט ער געמורמלט מיט פֿאַראַכטונג. יעגאָר האָט זײַנע אויערן נישט געגלייבט, אַז די זידלערײַען ווערן געזאָגט אים, אים, וואָס ביז איצט האָט ער פֿון די מענטשן געהערט די גרעסטע כּיבודים, אין זיין באליידיגונג האט ער געוואלט עפעס זאגן דערויף, דאקטער צערבע האט אים נישט געלאזט זיך אויסטענה'ן, נאר געהייסן בלויז הארכן און שווייגן. ער איז צו נאאיוו אדער נאריש ווען ער מיינט אז דאקטער צערבע האט זיך געלאזט פארקויפן א קאץ אין זאק. אויב ער האט אים ארויסגעוויזן פריינטשאפט און פאטערליכקייט און באלוינט אים מיט געלט, איז עס נישט געווען דערפאר וואס ער האט זיך געלאזט אפנארן, נאר דערפאר ווייל ער האט אים געוואלט צוגעבן מוט, אויפמונטערן אים, אבער ער האט נישט בדעה זיך צו לאזן איינשלייערן קוואטש אינפארמאציע. אים פאלט נישט איין ארויסצואווארפן דעם פאטערלאנד'ס געלט אויף גארנישט, באלוינען ברייט א יונג מענטש בלויז דערפאר וואס ער זאל ארומלויפן איבער בירהייזער און ארומשלענדערן זיך מיט מיידלעך. יעגאר קארנאווסקי געווארן רויט פון בושה און פרובירט עפעס שטאמלען, דאקטער צערבע האט אים נישט געלאזט קומען צום ווארט, נע יונגע, עס איז איבריג דאס צו לייקענען, ווייל איך ווייס אלץ, און מיך קען מען נישט נארן, האט ער געזאגט שארף, קוקנדיג מיט זיינע שטארע פייכטע אויגן וואס זעען אויס ווי זיי וואלטן נארוואס געוויינט. יעגאר האט מער גארנישט געענטפערט, און בלויז אראפגעלאזט דעם קאפ, ער האָט דערזען פּלוצלינג, אַז ער איז אין די הענט פֿון אָט דעם קלײנעם, צעקנײטשטן, בלאַסן מענטשל, װאָס װײס אַלץ, װאָס זעט אים דורך און דורך, און פֿון װעמען עס איז נישטאָ קײן װעג צוריק, קײן אַנטרינונג. אַ פּחד איז אים באַפֿאַלן. דאָס, װאָס ער האָט נישט געקענט אַפֿילו ענטפֿערן, נאָר בלױז האָרכן און שװײַגן, האָט געבראָכן זײַן שטאָלץ און זײַן עקשנות. ער האָט זיך אַליין דערפֿילט נידריק, די אײגענע הכנעה געזען און זיך געהאַסט דעריבער. אין זיין געפאלנקייט האט ער זיך גענומען נאך טיפער אראפלאזן ווען מען האט שוין גארנישט וואס צו פארלירן, צוזאגנדיג הער דאקטאר אז ער וועט שוין זיין גוט און וואויל און טון דאס בעסטע, האט ער געבעטן בלויז אז נאך איין מאל זאל הער דאקטאר אים ארויסווייזן זיין גנאדע און אים דערווייל געבן עפעס געלט אין פאראויס פאר וואס ער זאגט צו אפצוצאלן מיט דער בעסטער ארבעט. כ'בין געבראָכן, הער דאָקטער, האָט ער געמורמלט אין זײַן בושה. דאָקטער צערבע איז געבליבן אומבאַוועגלעך. אַנשטאָט געבן אים געלט, ווי דער יונגער פֿאַרשעמטער בחור האָט עס פֿון אים געבעטן, האָט ער אים דערציילט אַ שפּאַס פֿון זײַן לעבן, ווען ער איז נאָך יונג און נאַיִוו געווען. ער האָט געשריבן לידער און געוואָלט בײַ די רעדאַקטאָרן אַוואַנסן, אָבער אַ קלוגער רעדאַקטאָר, אַ ייִד, פֿאַרשטייט זיך, האָט אים געזאָגט, אַז די בעסטע הילף פֿאַר אַ קינסטלער איז נישט צו געבן אים אַוואַנסן. דאָס איז אויך אַ גוטער פּרינציפּ אין יעדער אַנדער אַרבעט. זעענדיג אז ער וועט ביים הער דאקטער נישט אפקומען מיט עקשנות און בקשות, האט יעגאר גענומען ברענגען אים אפט אינפארמאציע. ער האט אויך זיך גענומען צום אלטן וועג פון צוטראכטן זאכן. אויב דער אמת האט נישט באפרידיגט הער דאקטער ווייל ער איז געווען צו גרוי, נישט אינטערעסאנט, האט ער אבער אין ליגנס געקענט צושטעלן פארביגערע ידיעות. אבער הער דאקטער האט זיך נישט געלאזט אפנארן. ניין יונגע, די קונסט וועט מער ווי אין די ערשטע טעג נישט גיין האט ער געזאגט שפאטיש, קיין ליגנס מער! יעגאר האט זיך באגאסן מיט רויטקייט, איך האב קיינמאל קיין ליגן נישט געבראכט הער דאקטער האט ער געמורמלט, אט דאס אליין איז דער גרעסטער פון אלע יונגע האט דאקטער צערבע געלאכט. יעגאר קארנאווסקי איז געווען דערשלאגן, נו וואס זאל איך טון הער דאקטער האט ער געפרעגט אין זיין פארצווייפלונג, זאל הער דאקטער זאגן און איך וועל אויספירן יעדן באפעל?

ער האט קיינמאל נישט ליב געהאט אט די זעלנערישע שטייפקייט און קנאפל קלאפעריי, אמווייניגסטן האט ער זיי געקענט ליידן ביי דעם אידישן בחור'ל. לאז עס, יונגע, האט ער געזאגט א צערייצטער, איך וויל געהירן, קאפ, אידישן קאפ. יעגאר האט דערפילט זיך באליידיגט ווי תמיד ווען מען האט אים דערמאנט אין דעם, אין וואס ער האט געוואלט פארגעסן. כ'בין נישט קיין איד, הער דאקטאר, האט ער זיך געווענדעט, און איך וויל עס אויך נישט זיין. עס וואלט בעסער געווען ווען דו ביסט עס יא, יונגע, האט דאקטער צערבע געענטפערט שמייכלענדיג איראניש. יעגאר האט אליין נישט געוואוסט מער וואס צו טאן פאר הער דאקטער צו מאכן אים צוריק ווייך און גנעדיג. ווי יעדער מענטש וועמען עס גייט נישט אין לעבן, האט ער אנשטאט ווארפן די שולד אויף זיין שלעכטער ארבעט, גענומען ווארפן די שולד אויף אומשטענדן, אויף שלעכטן מזל, און דעריקר אויף דעם אז ער איז א קרבן פון זיין באלעבאס שלעכטער לוינע. ער איז געווען זיכער אז הער דאקטער טשעפעט זיך צו אים, האט עפעס קעגן אים, און ער האט געזוכט צו דערגיין וואס עס איז אזוינס, אבער ער האט גארנישט געקענט דערגיין. ער האט נישט אויפגעהערט טראכטן דעריבער ביי טאג און ביי נאכט. וואס מער ער האט געטראכט וועגן הער דאקטער, וואס האט געווארפן אן אומחן אויף אים, אלץ מער האט יענער פארנומען ארט אין זיין קאפ, אין בלוט אים אריין, ער האָט מער גאָרנישט געזען, װי הער דאָקטערס פּנים, די שטאַרע אױגן זײַנע, דאָס שפּאָטישע געלעכטער. ערגער דערפֿון איז געװען, װאָס ער האָט מיט קײנעם נישט געקענט רעדן װעגן זײַן צרה. אין דער הילפֿלאָזיקײט זײַנער האָט ער זיך דערטראַכט צו שפּילן דעם מאַרטירער פֿאַר הער דאָקטער. אין זיין דינסט האט ער נישט איינמאל מורא געהאט פאר ארעסטן, פאר געפענגעניש, אט די שטענדיגע אומרואיגקייט האט אים מיט דער צייט גענומען אזוי פארפאלגן, אז אים האט זיך כסדר אויסגעוויזן ווי אויגן קוקן אויף אים, ווי טריט פאלגן אים נאך, און ער האט דעריבער אפגעמאכט ביי זיך, אז עס וואלט גוט געווען אז הער דאקטער זאל וויסן דערפון. האט ער דאך, הער דאקטער, נישט איינמאל געזאגט אים, אז ער דארף ברענגען קרבנות אין זיין דינסט, פארן אויפוואכנדיגן פאטערלאנד. דערמיט וואס ער וועט אים דערציילן אז מען האט אים נאכגעפאלגט, ארעסטירט אפילו אויסגעפארשט אים, וועט ער באווייזן זיין אפפערוויליגקייט, זיין ערשטן קרבן, דערמיט וואס ער וועט דערציילן אז ער האט ביי קיין פאל נישט געוואלט ארויסגעבן הער דאקטער, וועט ער באווייזן זיין מוט און געטריישאפט און כאראקטער, וואס וועט הער דאקטער מאכן צוריק צו אים גוט און גנעדיג. אט דער געדאנק איז אים אריין אליין אזוי געפעלן געווארן. אַז ער האָט אים גענומען פֿאַרשטאַרקן אַלץ מער און מער, צוטראַכטן אַלערלײ איינצלהייטן און באַפּוצונגען. ער האָט זיך אַזוי אײַנגעלעבט מיט דעם ליגן, אַז ער האָט אַפֿילו גענומען אַליין גלויבן אין אים. מיט אַ געהויבענעם קאָפּ איז ער אַוועק צו הער דאָקטער מיט דער געשיכטע פֿון זײַן מאַרטירערטום. אָבער אָנשטאָט דעם, וואָס דאָקטער צערבע זאָל אים לויבן פֿאַר זײַן אָפּפֿער, אַרויסווײַזן אים זײַן אָנערקענונג, מיטלײַד און גנאַדע, האָט ער גאָר אים גענומען אויף אַ שאַרפֿן פֿאַרהער, געוואָלט וויסן יעדע קלייניקייט, און איינצלהייט, נישט אויפהערנדיג צו שמייכלען זיין שפאטיש שמייכעלע, וואס האט געזאגט אז ער גלייבט קיין ווארט נישט פון דעם וואס מען האט אים אנדערציילט. ערגער דערפון איז געווען, וואס כאטש ער האט ארויסגעוויזן זיין נישט גלויבן אין יעגאר'ס רייד, האט ער צו דער זעלבער צייט אנגעכאפט זיך אין זיי, און ארויסגעדרונגען דערפון אז ער וועט א צייט נישט קענען געניסן פון זיין יעגאר'ס דינסט, ווייל עס איז קעגן זיין פרינציפ צו האבן אין דינסט מענטשן וואס זענען פארדעכטיגט געווארן ביי דער מאכט און דעריבער קאמפראמיטירט. יעגאר האט גלייך דערזען אז ער האט מיט זיין שקר אליין א גרוב געגראבן קעגן זיך, און ער האט געוואלט זיך צוריקציען, אבער הער דאקטער האט אים נישט געלאזט צוריקציען זיך און באשטאנען אויף זיינס. טוט מיר לייד יונגע, אבער מיין סווים פרינציפ איז פארזיכטיגקייט, אבסאלוטע פארזיכטיגקייט. יעגאר האט געזעהן אז ער האט מער גארנישט צו דערווארטן עפעס, און ער האט גענומען טענה'ן וועגן אוועקפארן. אויב הער דאקטער קען נישט געניסן מער דא אין לאנד פון זיין דינסט, קען ער אים אוועקשיקן אהיים, ווי ער האט פארשפראכן, וואו ער וועט מיט לייב און לעבן שטעלן זיך אין דינסט פון אויפוואכנדיגן פאטערלאנד. מיט גלוט און בלוט איז ער גרייט צו דינען דעם לאנד פון זיינע אבות, אבי מ'זאל אים לעגאליזירן, מאכן אים פאר אן ערן-אריער. דאקטער צערבע האט געגענעצט מיד, אויסהערנדיג די אומזיניגע רייד וועגן ערן-אריערטום. נישט ער איז אימשטאנד געווען אויסצופועלן אט די מתנה, נישט ער וואלט זיך די מי געגעבן צו טון עפעס דערפאר, אפילו ווען ער וואלט עס בכח געווען. אבער נישט וועלנדיג צוצורייצן דעם קאמישן בחור'ל, האט ער אים גענומען אפשלעפן ווי תמיד אין אזא פאל ווען ער האט נישט געהאט בדעה צו טון עפעס פאר עמיצן. מ'וועט זען, האט ער געענטפערט נאכלעסיג, און אנגורטן זיך מיט געדולד, יונגע! אבער יעגאר האט זיך נישט געלאזט אפשלעפן, ער האט געמאנט דאס וואס מען האט אים צוגעזאגט, געמאנט פאר'עקשנ'ט, איינגעגעסן, דאקטער צערבע האט גענומען ווערן איבערדריסיג דאס בחור'ל וואס נעמט אזוי גאטפארדאמט ערנסט יעדעס ווארט וואס באשטייט אזוי איינגעשפארט אויף דעם וואס מען האט אים צוגעזאגט עפעס. ווי א פילאזאף האט ער געוואוסט אז ס'זענען בכלל נישטא קיין שטאנדהאפטע זאכן אויף דער וועלט. אלץ, אלץ ענדערט זיך. און בייט זיך און איז פארגענגליך, אפילו די אזויגערופענע סאלידע מאטעריעס, אפגערעדט פון א מענטשליך ווארט וואס איז בויגעוודיג און עלאסטיש און נאראנים האלטן עס פאר אייביג און דויערהאפט. דו נעמסט זאכן שווער יונגע האט ער אים געזאגט, צו שווער, מען דארף דאס לעבן נעמען לייכטער. יעגאר האט נישט געוואלט נעמען זאכן לייכטער, ער האט גארנישט געהאט מער איצט אחוץ דעם צוזאג פון הער דאקטער וועגן זיין אריערטום, ער האט געפאדערט די באלוינונג, ער האט געמאנט שארף איינגעגעסן עקשנות'דיג, ער האט אפילו צוריקגעווארפן די עטליכע באנקנאטן וואס הער דאקטער האט אים דערלאנגט כדי זיך אפצוטשעפען פון אים און איינמאל פאר אלעמאל. דאקטער צערבע האט גענומען ווערן אומרואיג פאר דעם איינגעשפארטן בחור'ל וואס ביטערניש און פאנאטיזם ליגט אים אין די ביינער, און ער האט אים געזען אויסצומיידן גאר קיין עסקים מיט אים נישט צו האבן מער. אבער יעגאר האט נישט אויפגעהערט קומען און מאנען און שרייבן בריוו, לאנגע בריוו פול מיט טענות און ביטערנישן, דאקטאר צערבע האט אים נישט געענטפערט אויף די בריוו, נישט אריינגעלאזט צו זיך אין קאבינעט, און אפילו אנגעזאגט דעם סעקרעטארין זיינער אז ער זאל דעם צוטשעפעניש נישט איבערלאזן מער איבער דער שוועל. יעגאר איז געבליבן אליין, איינער אליין אין דער גרויסער פרעמדער שטאט פון גרויסן פרעמדן לאנד, אן א היים, אן געלט, אן יעדער האפענונג אנצוהייבן א ניי לעבן. ווי האט ער זיך געגארט? גארנישט האט זיך אויסגעלאזט פון די פלענער וואס ער האט אזוי שיין אויסגעמאלט פאר לאטען צוריקצופארן דריבן צוזאמען. גארנישט איז אים געבליבן אחוץ זיין אייגענע חרפה, עלנט און האס צו הער דאקטאר דעם באטריגער זיינעם. ווי אלע עלנטע און פארצווייפלטע האט ער אויסגעמאסטן די גאסן פון דער שטאט, אליין נישט וויסנדיג צוליב וואס. ווי אלע עלנטע האט ער זיך אוועקגעשטעלט ארום די ארבעטס ביוראען,

ארבעט זוכער וואס זאגן ארויס זייער אידישע נעמען מיט א האלב מויל, וויסנדיג פאראויס אז ס'וועט גארנישט ארויסקומען דערפון. די מיידלעך האבן אים געזאגט אז מ'וועט אים צו וויסן געבן ווען עס וועט עפעס זיין, און אים געהייסן גיין. אבער קיינער האט אים נישט געלאזט וויסן וועגן עפעס. אין זיין עלנד האט ער אויסגעמיטן מענטשן, האט ער נישט געוואלט זען נישט די אייגענע מוטער, נישט די יונגלעך און מיידלעך פון קלוב, נישט ערנסט קייזער, אפילו נישט לאטען. אין איינעם אַ שפּעטן פֿרימאָרגן, ווען ער איז אַ סך אין טאָג אַרײַן אַרײַנגעשלאָפֿן, האָט אים ערנסט קייזער פֿון בעט אַרויסגעשלעפּט. גיי מיר אויסטרינקען אַ ביר? האָט ער געפֿרעגט. יעגאָר האָט אים געוויזן זײַן ליידיק בייטעלע. ערנסט האָט געלאַכט ווי תּמיד. מיט אַ מאָל האָט ער פֿאַררויכערט אַ שלעכטן ציגאַרעט, טיף דעם עיפּושדיקן רויך פֿאַרצויגן און דערטראַכט זיך צום געדאַנק, אַז דאָס בעסטע וואָלט געווען פֿאַר ביידן אַרויסצופֿאָרן אויפֿן לאַנד זוכן אַרבעט. ווייל אין דער גאָטפֿאַרדאַמטער שטאָט איז גאָרנישט צו קריגן. יעגאָר האָט זיך אָנגעכאַפּט דערין. פֿון דעם יונגס ברייטע פּלייצעס, פֿון זיינע צעוואַקסענע הענט האָט אַרויסגעקוקט כּוח, זיכערקייט, און ער האָט זיך דערפֿילט שטאַרקער לעבן יענעם, ווי אונטער דער שוץ פֿון אַ מוטער. ערנסט האָט פֿאַרוואָרפֿן דעם פֿלאַקסהאָריקן לאָק פֿון איבער דעם שטערן, ווי ער וואָלט אים געשטערט אין טראַכטן. ווען מיר קענען פאקן א מאשינקע און ארויסלאזן זיך איבער די וועגן, וואלט מיט ארבעט קיין זארג נישט געווען האט ער גערעדט. אויפן לאנד קריגט מען אלעמאל וואס צו טון. יעגאר האט אויסגעשאקלט זיין בייטעלע, דאס ליידיגע בייטעלע וואס בלויז עטליכע פעניס האבן זיך אין דעם פארוואלגערט, ערנסט האט זיך נישט געמאכט דערפון. וואס איז מיט דיין קאמערע? האט ער געפרעגט. אוי, דאס וואלט איך נישט וועלן פארקויפן, האט יעגאר זיך געווערט. דארפסט זי נישט פארקויפן, קענסט זי פארזעצן אין א לאמבארד, האט אים ערנסט געגעבן אן עצה, ווי נאר מיר מאכן געלט וועסטו זי צוריק אויסקויפן. יעגאר האט געשוויגן. ערנסט קייזער האט נישט אויפגעהערט צו רעדן. פאר פופצן דאלער קען מען קריגן א מאשינקע, אפשר נאך פאר ווייניגער, האט ער גערעדט מיט שמחה, מירן אפשטעלן זיך אויף ארבעט אויף א וואך, מאכן עטליכע טאלער אויף גאזאלין און עסן, און פארן ווייטער. נעכטיגן וועלן מיר ביי פארמער אדער אויף די פעלדער פון א ביי א פייער וואס מיר וועלן פארלייגן. מירן אויך מיטנעמען די מיידלעך, איך ראזאלין, דו לאטען. גלויבסט זי וועט וועלן פארן? האט יעגער געפרעגט אין זיין געפאלנקייט. וואסער מיידל וועט דאס נישט וועלן, האט ערנסט געענטפערט מיט זיכערקייט, מיידלעך קענען אלעמאל לייכט געפינען הויז ארבעט. יעגער האט מער נישט געטראכט וועגן זיין קאמערא, ער איז גרייט געווען אפילו דאס העמד פון לייב צו פארזעצן. ערנסט קייזער האט מיט אן ענערגיע וואס האט נישט צוגעפאסט צו זיין ליידיגגייערישקייט גענומען דורכפירן די געפלאנטע רייזע, אנהענגענדיג די קאמערא אויף זיין אקסל ווי זי וואלט שוין באצייטנס געווען זיין, איז ער מיט יעגערן אריין אין לאמבארד פון זיין געגנט אויסצוגעפינען וואס מען וועט געבן פאר איר. דער שאַצער, אַן עלטערער טויבלעכער מאַן, מיט אַ הער-אַפּאַראַט אין אויער און מיט לעדערנע עלנבויגנס אין די אַרבל, האָט זי אָפּגעשאַצט אויף צוואַנציק דאָלער. ערנסט האָט אים אָפּגעענטפערט מיטן סאַמע מיאוסטן וואָרט, וואָס דער אַלטער האָט נישט אינגאַנצן דערהערט, און ער איז אַרויס אין דרויסן. אין אַן אַנדער פּלאַץ איז דער שאַצער געווען אַ יונגערמאַן מיט אַ שפּאַקטיוול אין אויג. ס'איז אַ לייקאַ-אַפּאַראַט, האָט יעגער זיך באַרימט. איך ווייס, האָט דער יונגערמאַן מיטן שפּאַקטיוול אין אויג ווערט דרייסיג דאלער. פערציג באקס, האט ערנסט זיך געדונגען, ווי ער וואלט געווען דער פארזעצער. ניין, דרייסיג, האט דער יונגערמאן זיך געהאלטן ביי זיינס. מיטאמאל האט ער געבן א קוק אויף ערנסטן און א וואונק געגעבן מיטן שפאקטיוול אין אויג. ביסט זיכער בוי אז זי איז דיינע? האט ער געפרעגט. קיין צוגעאייגנטע זאכן נעמען מיר נישט אן. זי איז מיינע, האט יעגער געלאזט וויסן א באליידיגטער. דער יונגערמאן האט באטראכט יעגער'ן און אויסגעצאלט דאס געלט. גלייך פון לאמבארד האט ערנסט גענומען יעגערן צו פלעצער וואו מען פארקויפט אלטע מאשינען. אין די טויזנטער זענען זיי געשטאנען די מאשינען, אויסגעפוצטע, אפגעוואשענע, צוגעשמירטע מיט ווייסע ציפערן אויף די שויבן, מאשינען פון יעדער אויסזען, מאדעל און יאר. אויף איין אויטאמאביל לאגער האט א גרויס פלאטערנדיג לייוונט גערופן מיט רויטע פרייליכע בוכשטאבן אז ווער עס וויל קויפן אויסערגעווענליכע מציאות דעם טאג זאל אריינגיין צום לוסטיגן דזשימי

מיט וואס קען איך אייך מאכן גליקליך, יונגע פריינד? האט געפרעגט אן אויסגעפוצטער חברה'מאן מיט א פנים און קליידער פון א קאבארעט קאמיקער, וואס איז געווען אביסל ענליך צום לוסטיגן דזשימי אויפן לייוונט, אבער ווייניגער שיינענדיג און ווייניגער לוסטיג. ערנסט קייזער האט אויסגעזוכט די סאמע ביליגסטע צווישן די מאשינען און אויספרובירט זיי איינס נאכן אנדערן. זיי מאכן א חזר'ישן טומל און געשטאנק, האט ער געזאגט, ווען די מאטארס וואס ער האט געלאזט אין גאנג,

נאָך לאַנגע דינגענישן און חכמות און פֿאָלקסווערטלעך און געלעכטער, האָט ערנסט אײַנגעהאַנדלט אַן אָפֿן פֿאָרדל פֿאַר צוואַנציק דאָלאַר. דערפֿאַר האָט דער פֿרײלעכער דזשימי צוגעגעבן די קונים אַ מתּנה, אַ פֿוקסן־עק אין פֿראָנט פֿונעם אויטאָמאָביל, זי זאָל זײַן מזלדיק. צומאָרגנס באַלד אין דער פֿרי האָבן זיי זיך געלאָזט איבער דעם טונעל אין וועג.

לאט האט נישט אויפגעהערט לאכן יעדעס מאל וואס זי האט זיך א העצקע געטאן אין צופארענעם הינטערשטן געזעסל. איר געלעכטער האט אנגעשטעקט די מאגערע פארשפיצטע ראזאלין און זי האט אויך גענומען לאכן, כאטש זי האט מער ווי איר לייביגע פריינדינע געפילט די אומבאקוועמקייט פונעם צופארענעם געזעס. זי האט נישט אויפגעהערט לאכן און אנטציקן זיך סיי פון שיינעם טאג, סיי פון לאזן זיך אין וועג, סיי פון ערנסט גיכן טרייבן. אך גאט, דזשי, הימל, גאש! האבן זיי איבערגע'חזר'ט זייער אנטציקונג אין די אייגענע עטליכע דייטשע און ענגלישע ווערטער. ווען זיי זענען ארויסגעקומען הינטער דער שטאט, האבן די מיידלעך זיך איבערגעזעצט אין פראנט, ערנסט האט געטריבן מיט דער לינקער האנט, האלטנדיג מיט דער רעכטער האנט ארומגענומען זיין מאגער מיידל, לאט האט זיך ארויפגעזעצט יעגאר'ן אויף די קניען, מיט איין האנט ביים רעדל האט ערנסט געטריבן מיט אזא בהלה, אז מאשינען האבן זיך אפגערוקט פון אים אן א זייט. עס האט אלעמאל געפעלט א האר ער זאל עמיצן אריינקראכן, אבער ער האט נישט אריינגעקראכט, די מיידלעך האבן געלאכט פון מורא, סכנה און הפקרות, ווען זיי זענען הונגעריג געווארן האבן זיי זיך אפגעשטעלט ביי וועג רעסטאראנען, געבויט ווי וואגאנען און פארצערט אסאך זעמל מיט הייסע ווארשטלעך, געדיכט באשמירטע מיט זענעפט, יעגאר האט געצאלט פאר אלעמען. דערנאך האט ערנסט צוגעלאזט יעגאר'ן צום רעדל, יעגאר האט מורא געהאט פאר דער מאשין, אבער האט זיך געשעמט פאר די מיידלעך מודה צו זיין. כ'האב נישט קיין לייסענס האט ער פרובירט זיך ארויסצודרייען. כ'האב אויך נישט האט ערנסט געלאכט, דריי ברודער! די הפקרות האט פון אים ארויסגעקוואלן, די מיידלעך האבן מיטגעלאכט יעדעס מאל וואס יעגאר האט געמאכט א נישט ריכטיגע באוועגונג. דערנאך האט ערנסט ווידער איבערגענומען דאס רעדל און גענומען טרייבן ווי צען רוחות וואלטן אים געיאגט. וואוהין פארן מיר? האט יעגאר געפרעגט, קוקנדיג מיט זארג אויף די געזאלין ווייזערל וואס איז געגאנגען אלץ נענטער און נענטער צו דער זייט פון ליידיגקייט. וואס איז דער אונטערשיד? האט ערנסט געענטפערט, יאגנדיג פאראויס. וועלן מיר דען נישט אפשטעלן זיך זוכן ארבעט? האט יעגאר נישט פארשטאנען. ארבעט? האט ערנסט איבערגעפרעגט מיט חידוש. זיכער, זיכער, אבער דאס וועלן מיר טאן מארגן, נישט אזוי מיידלעך? די מיידלעך האבן געלאכט, אליין נישט וויסנדיג פארוואס. יעגאר האט מער נישט געפרעגט. אין אוונט האט ערנסט פארהאלטן די מאשין ביים סאמע ברעג פון אן אפגרונט אין די בערג, און מיט א האנט פארלייגט איבער די העלע אויגן באטראכט די געגנט ארום. אַן אונטערגײענדיקע זון האָט פֿײַערדיק געברענט די בערג-שפּיצן. פֿעלדזן זענען געהאַנגען שיִער נישט אַראָפּצופֿאַלן. די ערד איז געװען פֿול מיט שטײנדלעך און נאָדלען פֿון סאָסנע-בײמער. אַ דערשראָקן װעװריקל האָט אַראָפּגעקוקט מיט נײַגעריקע אײגעלעך פֿון אַ בױם. ערנסט האָט אָנגעשמעקט די געגנט װי אַ הונט און אױסגעפֿונען אַן אױסגעהױלט שטיקל באַהעלטעניש, װאָס איז געלעגן אונטער הענגענדיקן פֿעלז, װי איבערגעדעקט מיט אַ דאַך. אויף דער ערד זענען געווען סימנים פון מענטשן וואס האבן דא פארבראכט, שאכטלען פון קאנסערוון, פארדארטע שטיקלעך פון ציגארעטן. אויף צוויי שטיינער זענען נאך געלעגן נישט דערברענטע שטיקלעך האלץ, קוילן און אש פון א פייער וואס מען האט איבער די שטיינער געמאכט. בארג אראפ האט א שוימיגער וואסער-קוואל זיך געיאגט מיט א גערויש און אראפגעפאלן אין א שלענגלדיג טייכל וואס איז געפלאסן צווישן שטיינער. ערנסט האָט זיך אַראָפּגעלאָזט צום טײַכל און מיט בײדע הענט אָנגעשעפּט װאַסער צום טרינקען. דאָ װעלן מיר איבערנעכטיקן, האָט ער באַפֿױלן. מײדלעך, גרײט צו עסן, איך װעל מאַכן פֿײַער. זיצנדיק אַרום די צװײ שטײנער, באַדעקטע מיט קױלן, האָבן די מײדלעך נישט אױפֿגעהערט דערלאַנגען קאָנסערװן-שאַכטלעך מיט שפּײַז, װאָס איז פֿאַרצערט געװאָרן אַזױ שנעל, װי מען האָט עס אױסגעפּאַקט. ווען עס איז פינסטער געווארן האבן די מיידלעך אפגערייניגט די ערד פון שטיינדלעך און אויסגעשפרייט די צעריסענע קאלדרעס וואס זיי האבן געהאט פארפאקט אין אויטאמאביל. לאטע האט נישט אויפגעהערט לאכן. וואס לאכסטו נישט, ברומבער? האט זי געפרעגט דעם שווייגנדיגן יעגאר. געפינסטו נישט אז דאס איז אלעס גאטפארדאמט נעט און קאמיש? ווי גלייך און פרייליך די רייזע האט זיך אנגעהויבן, אזוי נישט גלייך און אומעטיג האט זי גענומען ווערן, צומארגנס ווען מען איז ארויסגעפארן ארומקוקן זיך וועגן ארבעט. ערנסט איז מיט גרויס טאראראם פארפארן צו יעדער געזאלין סטעישאן, ער איז פארפארן מיט אזא ברייטקייט אז די געזאלין מענטשן זענען ארויסגעלאפן אים אנטקעגן, דערווארטנדיג אנצופילן א פולן טענק מיט געזאלין.

סאו לאנג, האט ערנסט געזאגט א פרייליכער און געטריבן ווייטער. יעגאר האט אפט געעפנט זיין בייטעלע צו באצאלן פאר געזאלין וואס די אלטע מאשין האט מיט א זולל-וסובאישן אפעטיט געזויפט. פונקט אזוי האט ער אפט געצאלט פאר פעקלעך ביליגע ציגארעטן וואס ערנסט האט נישט אויפגעהערט רויכערן, ווי פאר הייסע ווורשטלעך און פודעלעך קאנסערוון וואס דער עולם האט געגעסן מיט גרויס אפעטיט. וואס לויזער דאס בייטעלע איז געווארן. אלץ לויזער איז געווארן זיין זיכערקייט אין ערנסט'ס הבטחות. ערנסט האט נישט פארלוירן אויף א וויילע זיין פרייליכקייט. לאטע האט מיטגעהאלפן זיין געלעכטער. קאמיש! האט זי נישט אויפגעהערט זאגן און שטיקן זיך פון פרייליכקייט. אויפן דריטן טאג ארומשלעפן זיך איבער די וועגן איז געקומען דער קאצן-יאמער. אָנגעהױבן האָט עס זיך מיט דער מאַשין, װי גיך זי איז געלאָפֿן, אַזױ גיך האָט זי זיך פּלוצלינג אין אָװנט אָפּגעשטעלט און פֿאַר קײן פֿאַל נישט געװאָלט גײן װײַטער, נישט געװאָלט אַרױפֿקריכן צו דעם באַרג מיט װאַסער, װוּ ערנסט האָט געהאַט אױסגעזוכט אַ באַהעלטעניש אױף איבערצונעכטיקן. ערנסט האָט זיך צום ערשט אױסגעלײגט אונטער דער מאַשין, דערנאָך געעפֿנט דעם מאָטאָר, אױסגעשמירט זיך מיט אױל און שמוץ, געשטופּט זי מיט אַלע כּוחות, געהײסן דעם עולם העלפֿן זי שטופּן, זי האָט נישט געװאָלט רירן זיך. ערנסט האָט זי איבערגעלאָזט בײַ דעם װעג אױף אַ זײַט און אַרױפֿגעשלעפּט זיך מיט דעם עולם צום באַהעלטעניש אונטערן פֿעלז. דער אָװנט איז געװען דעמפּיק, שװער. ערנסט האָט אַראָפּגעװאָרפֿן פֿון זיך די קלײדער און אַראָפּגעלאָזט זיך אַ נאַקעטער אין טײַכל, אױסצוּװאַשן פֿון זיך דעם שטױב, היץ און שמוץ פֿון דער מאַשין. אײַ, מײדלעך, קומט שװימען! האָט ער באַפֿױלן. ראזעלין האט זיך געשעמט, אבער לאטע האט געלאכט פון איר. קיינער איז נישטא אויסער אונז האט זי געזאגט, אראפווארפנדיג פון זיך די קליידער און א נאקעטע אריינגעשפרונגען אין וואסער. ראזעלין האט איר נאכגעטאן ווי תמיד, פאר קיין פאל האט יעגער נישט געוואלט זיך אויסטאן. לאטע האט אים גערופן, ראזעלין האט אים גערופן, ערנסט האט אים גערופן, ער האט נישט געוואלט גיין. ערנסט האט געלאכט פון אים. פרויליין גרעטל ביסט אויף דער צייט? האט ער אויסגעשריגן פון וואסער. ראזעלין האט זיך שפיציג צעלאכט. לאטע האט איר מיטגעהאלפן. לאטעס לאכן האט יעגער'ן דאס בלוט אויפגעקאכט. אבער ער האט די מלבושים פון זיך נישט אראפגעווארפן. ער איז געזעסן שווייגנדיג אויף א שטיין און א פארלוירענער און באליידיגטער געקוקט ארום זיך. מיטאמאל האט ערנסט גענומען אוועקשווימען מיט לאטען, איבערלאזנדיג הינטער זיך ראזעלין וואס האט מורא געהאט צו שווימען ווייט. ערנסט, איך קען נישט נאכשווימען! האט ראזעלין געשריען. ערנסט? ערנסט האט נישט געענטפערט און געלייגט ברייטע ארעמס איבערן וואסער. נאך אים איז נאכגעשווומען לאטע. מען האט בלויז געהערט זייער פאטשן מיט די הענט ביים שווימען און זייער געלעכטער. ראזעלין איז ארויס פון וואסער א בלויע פון כעס. קוק נישט אויף מיר! האט זי געשריען קוויטשיק אויף יעגערן און אנטלאפן צום באהעלטעניש. יעגער איז אלץ געזעסן אויפן שטיין און ביטער געשוויגן. מען האט נישט געזעהן מער נישט ערנסטן נישט לאטען. בלויז פון צייט צו צייט האט מען געהערט א פלוסק אין וואסער און א ווייט געלעכטער. נאך א צייט האט מען זיי געזעהן צוריקשווימען פריער ערנסטן נאך אים לאטען. יעגער איז אוועק אויף א זייט אַ צײַט האָט ער זיך אַרומגעשלעפּט איבער די שטיינערנע וועגן. פֿון דער ווײַטנס האָט ער געהערט לאָטען רופֿן זײַן נאָמען. ער האָט זיך נישט אָפּגערופֿן. ווען ער איז צוריקגעקומען, איז ראָזעלין געזעסן מיט צעקודלטע האָר און געוויינט אין דער נאַכט. נו, גענוג געמעקעט, דומע גאַנדז, האָט ערנסט געזאָגט. מיר זענען בלויז געשווומען צו די קוסטעס אַרויס. ראזעלין האט נישט אויפגעהערט וויינען, וויינען שפיציג, קוויטשיג, מיטאמאל איז זי אויפגעשפרונגען פון ארט און געטאנצט לאטע'ן אנטקעגן. הור! האט זי געשריגן היסטעריש. לאטע האט געלאכט. איר געלעכטער ביי דעם שאנד נאמען האט ווי א פארראסטעטע זעג איבער יעגאר'ס קערפער געשניטן. ערשט ווען ראָזעלין האָט אויפגעשפּיצט די שאַרפע נעגל און לאָטע האָט דערפילט אַ געפאַר פאַר איר גלאַט פול פּנים, האָט זי אָנגעכאַפּט ראָזעלין פאַר די האָר. ערנסט, איבער וועמען די מלחמה איז אָנגעגאַנגען, האָט מיט הנאה צוגעקוקט זיך צום ווייבערשן געשלעג. אָט אַזוי! בעסער! שטאַרקער! האָט ער אונטערגעגעבן חשק די צעשויבערטע מיידלעך, וואָס זענען זיך געשפּרונגען אין די אויגן ווי צוויי הענער אין אַ געשלעג. יעגאָר האָט אים געהאַסט.

אז איר ווילט הערן נאך רעדנדיגע ביכער, זייט אזוי גוט און כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל אויף דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, איך בין ישעיה שעפער, א שענעם דאנק פארן צוהערן זיך.